איז געקומען איז א איד קיין אמעריקע פון א' ראבאי, געלייענט צבי סערלין. איסאק באמערקט אמאל אז דער זיידע איז זייער שטארק פארטראכט, אזוי שטארק פארטראכט איז ער אז ער הערט נישט וואס מען רעדט צו אים. דעמאלט ווינקט די באבע שבע צו איסאק'ן און מאכט מיט דער האנט אן א זייט אריין וואס דאס מיינט. לאז אים אפ, אדער האלט זיך פון אים אפגעטיילט. די באבע אליין רעדט דעמאלט צום זיידן זייער ווינציג. אז זי באדארף עפעס זאגן, מעג זיין א זאך וואס זי וויל זאגן צו אים אליין, וועט זי אויך נישט רעדן צו אים פערזענליך, נאר זי וועט א זאג טון אין דער לופטן אריין, אזוי ווי זי וואלט גערעדט צום דער סטעלע, אדער צום קוימען פון אויבן. און בשעת דער זיידע פראוועט זיינע פארטראכטענישן און איז בשעת מעשה אזוי אויסגעטאן פון איטליכן, דעמאלט איז די באבע מלא שמחה. עס קוועלט אין איר די פרייד. יעדער גליד אין איר איז פול מיט האפענונגען, הא? איצט האט ער עס דערטראכט. איצט איז געקומען די אמת'ע מינוט. און אַן אַנדערש מאָל הערט זיך איסאַק צו, װי אַזױ דער זײדע זיצט בײַם טיש און מיט בײדע הענט איז ער אָנגעשפּאַרט אָן טיש, און עס גײט נישט. דער זײדע קרעכצט און עס פּײַניקט אים עפּעס, און דאָס געװיכט פֿון זײַנע הענט ליגט שװער אױף דעם טיש און דער טיש קרעכצט אױך. עס איז שטיל אין שטוב. איסאַק האַלט אָפֿן זײַנע אױגן און קאָן נישט אױפֿלעזן דאָס געהײמעניש. וואס איז דאס פאר אן ארבעט וואס דער זיידע טוט? וואס שרייבט ער דארט אין דעם ביכל? אבער ווען איסאק זאל פרואוון א פרעג טון ביי מאניס'ן וואלט ער אים באלד געזאגט. מאניס האלט שטארק פון איסאק'ן. מאניס גלויבט אז אין איסאק'ן איז דא ענליכס צו אים אליין. מאניס געדענקט זיך ווען ער איז געווען אין איסאק'ס יארן. פונקט אזוי איז איסאַק, און ער האָט אים ליב ווי אַן מיט אַן אומבאַשרײַבלעכער ליבע. עס איז קלאָר אויסגעשריבן אין דעם ערשטן בלעטל פֿון ביכעלע, אַז אויב מאַניס וועט אַוועקגיין אויף יענער וועלט, זאָל מען דאָס ביכעלע איבערגעבן איציקלען. אויב די אַרבעט וועט זײַן שוין פֿאַרענדיקט, איז דאָך גוט. דעמאָלט זאָל איציקל נאָר זיך מטריח זײַן און דאָס ביכעלע אָפּדרוקן אין אַ דרוק און צעטיילן צווישן ייִדן. אויב אבער מאניס וועט אוועקגיין פון דער וועלט איידער דאס ביכעלע וועט זיין פארענדיגט, זאל איציקל זיך גוט פארטראכטן און איבערלייענען און זיך פארטיפן אין דער ארבעט און פרואוון פארענדיגן אזוי ווי זיין זיידע האט זיך פון אנהייב אן אונטערגענומען. מאניס האט זיך באווארנט מיט א צוואה דערפאר וואס ער האט געקוקט אויף זיין ארבעט ווי אויף עפעס א הייליגער זאך. קיין געלט האט ער דערפאר נישט געוואלט. כבוד האט ער נישט געוואוסט צו עס קומט אים. ער איז דא איצט אין א ניי לאנד, אנדערע אידן זענען דא אויך פאראן. ווי ער האט פארשטאנען פון דעם וואס ער האט געזען ארום זיך, זענען דא די אידן געווען שטארק פארגרעבט.

דאָ איז דער זומער אַנדערש און דער ווינטער אויך. דאָ איז אויך דאַכט זיך די לבנה נישט אַזוי ווי אין דער היים. מאַניס איז דאָ אַ ביסל צעמישט. דאָרט האָט ער געוווּסט ווען מען באַדאַרף מחדש זיין די לבנה. דאָ אין אַמעריקע ווייסט ער נישט. עס דאַכט זיך אים אַז עס איז אַ קופּערנע שיסל נישט קיין לבנה. און די מזרח וואַנט שטייט דאָ נישט אויף דעם אמת'ן אָרט.

דאָס אַלץ, װאָס מען קאָן אָנטאַפּן מיט די פֿיס. מאַנעס האָט דאָך אָבער אַ ביטחון, ער גלױבט באמונה שלימה, אַז נישט הײַנט, איז מאָרגן װעט די אַמעריקאַנער לבֿנה זײַן אַ לבֿנה. דאָס אױג װעט זיך צוגעװאױנען און עס װעט זײַן אַ לבֿנה. די מזרח וואנט וועט שטיין דארט וואו זי באדארף, און אידן וועלן זיך מערן אזוי ווי די שטערן אין הימל, און זיי וועלן זיך ארומקוקן אז זיי זענען דא אין אמעריקע אסאך און אן א צאל, און עס וועט זיי אויסקומען אזוי ווי עס איז ביי זיי עפעס ליידיגליך. דא זענען זיי דא און זיי האבן גארנישט, וועלן זיי אנהייבן צו זוכן עצות מיט וואס אויסצופילן די ליידיגקייט.

אבער ער גיט אן פון אויבן אז זיין ספר'ל איז נאר א קליינער פרואוו פון דעם וואס יענער ספר האט אויפגעבויעט, אבער אזוי ווי דאס וואס יענער האט אויפגעבויעט איז איצט חרוב געווארן, וועט זיין ספר'ל ווידער פרואוון אויפשטעלן עפעס א נייעם בנין ביי אידן. אין דעם ספר'ל זיינעם גיט זיך עפעס מאניס אפ מיט ארבעטער און בעלי בתים. פריער פון אלס איז ביי מאניס'ן אין ספר'ל דא איין גרויסער באלעבאס וועלכער איז דארטן אויבן, דערנאך זענען דא אויף דער ערד צווייערליי בעלי בתים און צווייערליי ארבעטער, אידן און גויים. דערנאך גייט ביי מאניס'ן אזוי, פריער קומען די אידישע ארבעטער און דערנאך די גוי'אישע, אדער פארקערט. פריער יידישע בעלי בתים און דערנאך גוי'אישע. און למשל אויב א יידישער ארבעטער ארבעט ביי א גוי'אישן באלעבאס, זענען זיינע וועגן אסאך מער פארצוימט ווי די פון דעם יידישן ארבעטער וואס ארבעט ביי א יידישן באלעבאס. און ווידער אויב א גוי'אישער ארבעטער ארבעט ביי א יידישן באלעבאס, זײַנען שױן די װעגן פֿון דעם ייִדישן באַלעבאָס מער פֿאַרצוימט, װי װען עס װאָלט בײַ אים געאַרבעט אַ ייִדישער אַרבעטער. מאַניס האָט באַשײַמפּערלעך געזען איצט, װאָס עס װעט זײַן שפּעטער מיט יאָרן. ער האָט ערשטנס געזען, אַז שפּעטער מיט יאָרן װעט די ייִדן דאָ אין אַמעריקע אין גאַנצן אױסקומען צו ציִען זײער חיונה נאָר פֿון מלאָכה. נאר אזוי ווי עס קען דאך נישט זיין קיין מלאכה אן א באלעבאס, וועלן מוזן זיין באלעבאטים, אז עס זאל מאניסן איינפאלן א טראכט צו טון טאמער ווי א זאך מאכט זיך אפשר וועלן אלע ווערן באלעבאטים, ניין דאס האט מאניס נישט געטראכט, אזא זאך וואס איז אים אליין נישט געקומען אויף דער מחשבה האט מאניס נישט געקאנט אנהענגען עמיצן אנדערש. איז וויבאלד אלע וועלן מוזן ארבעטן, וועט דאך אויסקומען אז מענטשן וועלן ווערן אזוי בזיל הזול חלילה אז מען וועט זיי זעהן וואלגערן זיך אין די גאסן. עס קען נאך דערגיין אז מען זאל אנהייבן דא אין אמעריקע פארקויפן מענטשן אין מארק. פריער פארשטענדליך וועט זיך יעדער איינער פרובן זיך אליין פארקויפן, וועט עס דערנאך דערגיין צו דעם וואס איינער וועט

כבוד, ווארנט מאניס, קומט קיינעם נישט, נישט דעם וואס פארמאגט געלט און נישט דעם וואס איז א חכם, פארקערט מען זאל זיך בעסער פארטראכטן און בארעכענען אז אפשר קומט אפצוגעבן כבוד דעם הארעפאשניק. מאניס טראכט אבער אז כבוד איז אזא זאך וואס מען באדארף אינגאנצן נישט האבן, די וועלט קען זיך באגיין אן דעם. דער עיקר וויל ער אז מען זאל נאר קוקן אויף דעם ארבעטער ווי אויף א מענטש. און נישט נאר דאס אליין, די באציאונגען צווישן ארבעטער און באלעבאס איז אים נוגע, נאר אויך א טיפערע מחשבה וועלכע מאניס האט פלוצלינג פון זיך אליין פארטראכט,

עס איז אזוי געווען. עס איז אים נישט גוט. נו, איז וואס? ווינציג מענטשן זענען פאראן וועמען עס איז נישט גוט. אים מאניסן איז אבער נישט גוט פשוט ווי מען זאגט איבער דעם קאפ אריבער. ער איז דא אין דילענסי סטריט פרעמד. אסאך מאל האט ער געטראכט וואס עס וואלט א שטייגער געווען ווען ער טוט פלוצלונג א שטארב אוועק. עס איז אים דעמאלט באפאלן א שרעק. עס איז ביטער צו לעבן אין דער פרעמד, אבער עס איז נאך ביטערער צו שטארבן אין דער פרעמד, און מאניס איז נישט מער ווי א מענטש, און א מענטש וויל דאך נישט אז מען זאל נאך זיין טויט באלד אן אים פארגעסן. אזוי איז מאניס אויך ארומגעגאנגען און נאר געטראכט פון דעם, אז נאך זיין טויט וועט קיינער אפילו נישט זאגן א ווארט וועגן אים, אבער מאניס האט זיך דערשראקן פאר יענע וועלט, ער איז אפילו געווען זיכער אז ער איז שוין גענוג אפגעקומען דא אויף דער וועלט, אבער טאמער טוט מען אים א פרעג וואס האסטו דארט עפעס אויפגעטון ר' מאניס? ער האט אליין אפילו געהאט דארט אין הימל גאנצע דורות מיט צדיקים, זיין משפחה האט זיך געיחסנ'ט אזש ביז צום מהרל פון פראג, און זיין עלטער זיידע נחום דער תהילים זאגער, דער פראסטער תהילים זאגער אליין איז געווען גענוג, אבער מאניס האט זיך נישט געוואלט פארלאזן אויף יענעם, און עס האט אים געטון פלוצלינג אזוי ווי א ברען מיט א פונק פייער, און באלד איז ביי אים געבוירן געווארן די מחשבה פון שרייבן א ספר. ער ווייסט אז קיינער באדארף נישט זיין ספר, אבער אים אליין איז דאס ספר אזוי נעטיג אזוי ווי עס איז נעטיג פאר א מענטש לופט צום אטעמען. נישט קוקנדיג וואס עס איז אים אפטמאל זייער נישט גוט, טוט ער זיך אבער באלד א דערמאן, אוי, איך שרייב דאך א ספר, און עס ווערט אים ווידער גוט. אמת, קיינעם פעלט נישט אזא ספר, אבער בשעת מאניס זעצט זיך אמאל אנידער און שרייבט מיט די קליינע אותיותלעך פון רש"י כתב, איז ער דעמאלט אין זיבעטן הימל. ער הייבט זיך אויף פון דער ערד און אין יעדער אות גיסט ער אריין זיין ביטער הארץ. און פון יעדער אות ווינקלט צו אים ארויס א האפענונג און א דערלייכטערונג, ער טיילט זיך דעמאלט אפ פון דער זינדיגער ערד און איז מוחל אלע שלעכטע מענטשן, און עס אנטפלעקן זיך פאר אים סודות וואס קיין שום בן אדם ווייסט פון זיי נישט, ער זעהט וואס עס טוט זיך אין יעדן מענטשנ'ס נשמה און איז מסוגל אריינצובלאזן אין דעם ווארט דעם לעבעדיגן אטעם פון א מענטשנ'ס לעבן.

דאָס אַלץ, און זיכער נאָך מער, פֿילט מאַניס בשעת ער שרײַבט זײַן ספֿר. און ער האָט צו קײנעם נישט קײן טענות. ער װיל דערפֿאַר גאָרנישט. װאָרעם װיבאַלד עס איז אים אַזױ באַשערט, נעמט ער עס אָן מיט אַן אײַנגעבױגענעם קאָפּ. און װער איז ער דער דען אַזעלכער, אַז ער זאָל זיך דערװעגן אַרױסצולאָזן אַ פיפס, אדער א שלעכט ווארט קעגן זיין גורל, און וואס וואלט אים שוין דען בעסער געווען ווען ער האט א שענערן גורל דא אויף דער וועלט? און ווען עס איז טאקע ביי אים אליין אין די הענט אויסצוקלייבן זיין אייגענעם גורל, ווייסט ער אויף געוויס אז ער וואלט זיך געשעמט אויסצוקלייבן פאר זיך דאס בעסטע, ער וואלט אפשר אויסגעקליבן נאך אן ערגערן גורל פאר זיך. מאניס האט איצט זייער א סך צייט צו טראכטן וועגן זיין ספר. אין שאפ איז נישטא קיין מלאכה. זיצט ער אין א ווינקל פון שאפ און טראכט וועגן א ווארט, אדער וועגן א גאנצע שורה, אדער וועגן א גאנצן ענין. מאניס מישט זיך נישט אויס מיט די ארבעטער אין שאפ, און זיי שטערן אים נישט. נישט דערפאר וואס די ארבעטער ווילן אים נישט שטערן, נאר דערפאר וואס זיי באמערקן אים נישט. מאניס איז פאר זיי כמעט אזוי ווי נישטא. די ארבעטער סודען זיך וועגן עפעס. סעם דער הויכער האט געהאלטן אזא דרשה פאר די ארבעטער, פארשטענדליך אויסגעקליבן אזא צייט ווען דער בעלעבאס איז אין שאפ נישט געווען. ליסען חברה! האט סעם אויסגעשטרעקט איינעם פון זיינע גראבע פינגער צו דער סטעלע. ליסען! אזוי ווי דער באס איז איצט נישטא, וויל איך ביי אייך פרעגן וואס עס וועט זיין דא דער סוף. די ענדע מיין איך. קיין ארבעט איז נישטא. פארדינען פארדינט מען נישט. רענט דארף מען צאלן. דעם אומגליק פיידע באדארף מען ברענגען. און וואס טראכט איר צו טון? איר האט מיך אויסגעקליבן אלס אייער דעלעגאט. רעד איך צו אייך אין אייער נאמען. א נאמען נאך אייך. וואס שווייגט איר? דאס לעצטע האט סעם שוין אַן אויפֿגערעגטער אויסגעשריגן, וואָס שווײַגט איר? וואָס דען זאָל מען טאָן? האָט געפֿרעגט דער רויטער און קרום געטאָן אַ קוק צו מאַניסן, וועלכער איז געזעסן אין אַ ווינקל. טאַקע, בראָדערס און סיסטערס, וואָס זאָל מען טאָן? האָט טשאַרלי דער שטעפּער זיך אָנגערופֿן. מען באַדאַרף אַרויס מיט לשון! האָט סעם אַרײַנגעשאָסן מיט כעס. לאָמיר זען, דו ביסט דאָך עפּעס אַ דעלעגאַט, פֿאַר וואָס רעדסטו נישט מיט דזשעיקאָבסן? וואס וועט העלפן דאס רעדן? האט סעם זיך געהיצט, אז עס איז נישטא קיין מלאכה, דער שאפ גייט אונטער ענד דעטס אלל. געפגרט דער שאפ, זאל ער פארפוילט ווערן. טא וואזשע ווילסטו פון אונז? איך וויל וויסן וואס מיר זאלן טון, האט סעם אנגעשטעלט א פנים ווי ביי א האן וואס איז פארטיג צום שלאגן זיך.

מאווי מאווי מק, אנדערע שעפער, האט סעם געזאגט און פארקרימט זיין פנים, אין די אנדערע שעפער זענען דאך דא אנדערע ארבעטער, קאלומבוסעס בארדער וואס דו ביסט, אזא מזל האט שוין קאלומבוס צו די קלוגע בארדערס כאכאכא. זאג נאר דו גרינע באנענע, קענסט שוין האלטן א פרעסל אין האנט? האט זיך סעם געווענדט דירעקט צו איסאק'ן, און אז נישט? קאנסט נישט און אז נישט שאראפ מיינד יור און ביזנעס. איסאקן האט שטארק פארדראסן אזא מין באציאונג פון ארבעטער צו אים, נאך אלעמען איז ער דאך איינער פון זיי, ער איז נאך נישט קיין גוטער מעכאניק אבער ער איז דאך אויך דא אין שאפ און עס רירט אים אויך אן, אביסל ווינציגער אבער עפעס טוט דאך אים אויך וויי. ער האָט פֿון אַ האַרץ פֿול מיט װײטאָג אַרײַנגעשריגן אין שאַפּ אַרײַן, און אַ שטרײַק קאָנען מיר נישט מאַכן! אַ װאָס? האָט סעם צוגעלײגט אַ האַנט צום אױער, ער זאָל בעסער קאָנען הערן װאָס איסאַק זאָגט. ער האָט אַפֿילו געהערט װאָס איסאַק האָט געזאָגט, נאָר צוליב חוזק מאַכן האָט ער צוגעלײגט אַ האַנט צום אױער. אַ שטרײַק! א סטרייק ווי מען רופט עס אין ענגליש, זאגט איסאק, און זיינע גרויסע ברוינע אויגן ווערן בשעת מעשה גרויס און דערשראקן פון דעם וואס עס האט געטאן א וויי פון דעם ווארט סטרייק. וואס מיינט עס? פרעגט איבער סעם מיט איראניע אין זיין שטים. עס מיינט נו, איר ווייסט וואס עס מיינט. ווייסטו טשארלי? ווענדט זיך סעם צו טשארלי'ן. ניין. ווייסטו רויטער אינדיק וואס ס'מיינט? פון וואנעט זאל איך וויסן? העי, מיסטער מאניס! מיסטער מאניס! שרייט סעם. הערט! שפרינגט צו איסאק צו סעמ'ן. איר זייט שטארקער פון מיר, אבער מיט מיין זיידן וועל איך אייך נישט לאזן מאכן קיין שטיק! איסאק האט געהאלטן א ציטערדיגן קולאק גלייך אונטער סעמ'ס אויגן. סעם האט געטאן א שמיר מיט זיין האנט איבער איסאק'ס ציטערדיגן קולאק און אים אראפגעשטופט נידעריגער צו דער ערד. דו גרינער! די שיף שמעקט נאך פון דיר. איך האב ליב דיין זיידן ווי ער וואלט געווען מיין אייגענער זיידע, איך האב נאר געדזשאוקט. מיינסט טאקע אין אמת'ן אז כ'ווייס נישט וואס שטרייק איז? אז די בעקער שטרייקן האט עס כאטש א ריזאן, אבער אז מיר וועלן שטרייקן וועט זיך דען די וועלט איבערקערן? ווער וועט האבן סימפאטיע מיט אונז? קען יו ביט איט? מיר וויל ער מאכן א בלוי אויג, האסט לאק וואס איך בין אין דיין זיידן איינגעגלויבט. איסאק איז געווען זייער אויפגערעגט, און עטליכע פון די ארבעטער זענען געשטאנען ארום אים און אים באשיצט און אפגעטיילט פון סעמען, און דער רויטער האט זיך געביסן די ליפן פון גרויס נחת. שונאים. נאכדעם ווי מאניס איז געוואר געווארן פון זיין אייניקל איסאק'ן וואס עס הייסט שטרייקן, איז אים דער ענין שטרייק שטארק נישט געפעלן. עס איז געווען נאך וועטשערע ביי מאניס'ן אין שטוב, שבע איז געזעסן אויף איר בענקל וואס איז אלעמאל געשטאנען נאענט לעבן אייזערנעם אויוון. דאס געפעס איז נאך נישט געווען אויסגעוואשן, און ביים טיש זענען געזעסן דריי מאנסבילן, מאניס, איסאק און אייברעם. איסאַק און אײברעהם זײַנען געזעסן אָן היטלען אױף די קעפּ, און מאַניס האָט געטראָגן אַ סאַמעטענע יאַרמולקע, שטאַרק פֿאַרהױבן איבער העכער אַ האַלב פֿון זײַן קאָפּ, און זײַן גרױסער שטערן האָט איצט אױסגעװיזן נאָך גרעסער װי ער איז, די הױט פֿון שטערן פֿול מיט קלײנע קנײטשן אין דער ברײט און אױך אין דער לענג, און פּונקט אין מיטן פֿון מאַניס' שטערן איז געװען אַ טיפער קארב וואס איז געלאפן אין א גלייכע ליניע מיט זיין נאז. פון איין זייט פון אט דעם קארב איז געזעסן א גרויסע בראדעווקע. אין דער בראדעווקע איז געלעגן א סך קלוגשאפט. אבער מאניס האט ניט געקאנט פארשטיין די גערעכטיקייט פון א סטרייק. מיסטער מאניס. האט אייברעהם זיך אריינגעמישט, איר פארשטייט דען נישט אז ארבעטער זענען אויך מענטשן? ארבעטער ברויכט מען נישט טרעטן מיט די פיס. ווען איך בין אן ארבעטער וואלט איך זיי געוויזן וואס עס הייסט אן ארבעטארער. זיידע, איר זאלט וויסן זיין א סטרייק איז זייער מענטשליך און יושר'דיג, האט איסאק געזאגט מיט א ווארעמער באסאווער שטים און מיט זיכערקייט. עס זענען פאראן צוויי שונאים,

ווער זאגט דען אז ניין? כאפט אונטער מאניס און אין דער אייגענער צייט האט ער ווילד הנאה פון זיין אייניקל'ס רייד. איז זיידע, אויב איר גיט מיר צו אז דעם ארבעטער קומט א גוטער לוין, פארוואזשע זענען די בעלי בתים אזוינע שונאים דעם שונאים דעם ארבעטער? עס איז א. פילו אין די בעלי בתים'ס נייטיגסטע אינטערעסן אז דער ארבעטער זאל זיין געזונט זאל קענען ארבעטן, לאזט זיך גאר אויס אז זיי, דאס הייסט די בעלי בתים, זענען דעם ארבעטער גאר שונאים, און נישט נאר ווילן זיי נישט באצאלן א לוין דעם ארבעטער, נאר זיי וואלטן וועלן זען אז דער ארבעטער זאל זיך אפארבעטן פון די כוחות וואס גיכער און זאל כאטש אויסגיין פון הונגער.

געלעזן, האָט מאַניס זיך אָנגעשפּאַרט אָן ווענטל פֿון בענקל און זיך געווישט דעם שטערן מיט איין האַנט. איך טראַכט אָבער, אַז עס איז נישט אַזוי. עס זײַנען מסתּמא טאַקע פֿאַראַנען שלעכטע בעלי-בתּים, אָבער עס זײַנען אויך דאָ שלעכטע אַרבעטער. איך גיב צו, אַז יאָ, איז וואָס? וואָס איז דערפֿון געדרונגען?

ביי אונז אין אמעריקע מישט זיך אריין אייברעהם גייט נישט אן קיין בלאפס דא, דא שטרייקט מען און דער באלעבאס מוז נעבעך זיך אונטערגעבן, איי מוז ער? איך פארשטיי נישט, מישט זיך אריין שעווע פון איר ווינקל ביים אויוון, איבער וואס קריגט איר זיך? נאר קיינער פון די דריי מאנסבילן האט נישט געהערט וואס שעווע האט געפרעגט, קיינער האט שעווע נישט געענטפערט. מאניס האט אביסל געטראכט און דערנאך האט ער געזאגט, עס איז פארט רציחה, מען נעמט יענעם אן ביים גארגל און מען זאגט אים ווילסט נאכגעבן א נישט ווערגט מען דיך, דאס איז שוין רציחה. איר וועט עס נאך אליין טון מיסטער מאניס רייצט זיך מיט אים אייברעם. איך? קוקט אים אן מאניס, איך? קיינמאל נישט. איר וועט בעסער ווערן. זיידע, איר וועט נישט אפשטיין פון אנדערע וועט איר? עס האלט נאך נישט דערביי. לאמער זאגן אז יא, אז עס האלט שוין דערביי, וואס וואלט איר געטון? פרעגט איסאק, איך וואלט, איך וואלט, פארשטענדליך אז איך וואלט געהאלטן מיט דעם גערעכטן. דאס הייסט חלילה נאך אייער מיינונג אז דער באלעבאס איז דער גערעכטער, וואלט איר געהאלטן מיטן באלעבאס? מאניס האט אבער באלד דערשמעקט אין איסאק'ס טאן אז דא מוז זיין אזא ענין וואס ער, מאניס, פארשטייט איהם נישט. מאניס האט דערפאר זיך דערפילט זייער אומבאהאלפן און ער האט זיך אפילו פארשעמט אויך און ער האט זיך אנגערופן, פארשטענדליך אז איך וואלט געהאלטן מיט מייניגע, דאס הייסט מיט די ארבעטער. אזוי האב איך אייך זיידע ליב! האט איסאק אויסגעשריגן פון פיל פרייד הויך אויף א קול. נאך דעם שמועס איז מאניס ארום געגאנגען און אליין נישט געוואוסט אויף וואס פאר א וועלט ער איז. אז ער איז אן ארבעטער האט ער געוואוסט. אז ער זיצט אפ טעג אין שאפ איז אים אויך קלאר געווען. ער האט באמערקט אז די איבעריגע ארבעטער אין שאפ סודען זיך. האט אים פארדראסן פארוואס מען דערציילט אים אויך נישט. ער האָט זיך אַפֿילו געפֿילט דערשלאָגן פֿאַר וואָס מען היט זיך און מען דערציילט אים גאָרנישט. פֿרעגן בײַ זיי האָט ער נישט געוואָלט, עס איז אים נישט אָנגעשטאַנען. אים האָט זיך אויסגעדאַכט אַז זיי, די אַרבעטער, האָבן אים מאַנעס נעהיסטעס שוין מבֿטל געווען. און עס האָט אים שטאַרק געקלעמט בײַם האַרץ פֿון דעם געפֿיל אַז ער מוז שוין זײַן אַלט. ער האט זיך אבער צוריק אויסגערעדט דאס הארץ אז עס איז נישט אמת, ער איז נאך נישט אזוי אלט, ער וועט זיי נאך באווייזן אז זיי וועלן נאך אמאל קומען צו אים מיט שאלות און זיך מיט אים האלטן עצות, כאטש דאס איז ער זיי מוחל, ער וויל נישט זיין קיין עצה געבער, ער וויל זיין מיט זיי גלייך,

די שטיקער פּאַפּיר אָנגעזאַמלט אין אַ באַרג אַ גרויסן און געטאָן אַ פֿײַף און זיי אויפֿגעהויבן אין דער הייך איבער די דעכער. אין דרויסן איז געווען קאַלט און דער הימל האָט זיך געבלאָזן און געוואָלקנט. צײַטנווײַז האָט עס אויסגעוויזן, אַז עס וועט באַלד אָנהייבן שנייען. עס האָט טאַקע אָנגעהויבן צו פֿליִען אין דער לופֿט איינציקע שטיקלעך שניי. עס איז געווען אזוי, מאניס האט געטאן א קוק אז עס פליען שטיקלעך שניי, האט ער אויפגעהויבן זיינע אויגן צום הימל און געטאן א זאג צו זיך אליין, עס וועט באלד אויספאלן א שניי. האבן אויפגעהערט צו פאלן די שטיקלעך שניי. דער ווינט האט געטראגן די גרויע וואלקנס און אומענדליך געטריבן זיי ערגעץ אין דער ווייטקייט. מאניס האט שוין געוואלט זען דעם אמעריקאנער שניי, עפעס האט זיך אים נישט געגלייבט אז דא קען אויספאלן א שניי. אין דילענסי סטריט א שניי? אוממעגליך! וואו וועט זיך דער שניי דא אהינטון? און וואס עפעס פלוצלינג אינמיטן דערינען א שניי? עס איז שייך א שניי דארט וואס עס איז דא א בוים אדער א שטיקל פעלד מיט גראז? און ווידער האט זיך מאניס געזאגט אז אויב דער שניי וועט טאקע אנהייבן צו גיין און עס וועט טאקע זיין קאלט באדארף מען דאך טאקע א ווינטער מאנטל אדער א פוטערל, און שבע מוז אויך האבן א ווארימע זאך, און איסאק מוז אויך האבן א פאלטא, אבער אלץ איז אפגעהאנגען אן דעם שניי, צו עס וועט זיין א שניי ווי אומעטום אדער עפעס א פארשלעפענעש אן אויסגעדארטער שניי א וואסערדיגער מאניס גלייבט גארנישט אז דא זאלן זיין שנייען אבער אין שאפ ביי דזשעיקאבסן איז שוין זיכער אלץ וואסערדיג און אויסגעדארט, מאניסן ווייזט זיך אויס אז אפילו די טעג פון א גאנצע וואך זענען געווארן קליין און פיצינקע. מאניס זיצט און קוקט ארויס די אויגן אויף אביסל מלאכה און איידער וואס ווען גייט אוועק דער טאג אן אומגעזעהענער מאַניס זיצט אין שאַפּ אין אַ ווינקל און האָט מורא אַרויסצורעדן אַ הויך וואָרט, טאָמער וועט זיך דער שאַפּ דערשרעקן און אַנטלויפֿן. ער האַלט דעם שאַפּ בײַ אַ ברעג פֿון אַ שטרוי, אַז ער זאָל זיך נישט אַרויסגליטשן פֿון זײַנע הענט. דער רויטער, מאַניסעס שכן, איז זיך שוין נוהג גאָר אַנדערש. ער קומט אַרײַן אין שאַפּ, טוט אַ שמעק מיט זײַן נאָז, נישטאָ קיין אַרבעט,

דער רויטער איז געווען א בעלן נאכצוקוקן דזשעיקאבסן. ביי אים איז נישטא אזא זאך ווי אפלאזן יענעם גלאט אזוי אין דער וועלט אריין. האט ער עטליכע טעג נאכגעקוקט דזשעיקאבסן, וואס יענער טוט א גאנצן טאג. וואוהין דזשעיקאבס איז געגאנגען איז אים דער רויטער נאכגעגאנגען. ביז איינמאל האט דער רויטער באמערקט אז דזשעיקאבס גייט צוויי מאל אריין אין דעם אייגענעם הויז אויף א באשטימטער גאס. דער רויטער האט געטאן א שמעק מיט זיין נאז און האט באשלאסן ביי זיך אז דא מוז עפעס זיין, אדער דזשעיקאבס האט דא נאך א ווייב, אדער טאמער גייט דא דזשעיקאבס צו עמיצן לייען געלט, ער דארף דאך איצט נעבעך האבן געלט, דער שאפ האלט שמאל, קלאפט שוין מיט די פליגל, באַלד, באַלד, און דער שאַפּ װעט אױסלאָזן דעם לעצטן אָטעם. דער רױטער האָט זיך אַנידערגעשטעלט און באַטראַכט דאָס הױז, װוּהין דזשײקאָבס איז צװײ מאָל אין אײן טאָג אַרײַנגעגאַנגען. אױף דעם אָרעמען אױסקוק פֿון דרױסן קאָן מען זיך נישט פֿאַרלאָזן. מען מוז אַרײַנגײן אינעװײניק. דער רויטער גייט אריין אינעווייניג, שמעקט מיט דער נאז און הערט זיך צו צו יעדן שארך. ער קריכט ארויף מיט די טרעפ, שווער ארויפצוקריכן. אויף יעדן שטאק שטעלט ער זיך אפ און כאפט אפ דעם אטעם. און ער הערט זיך איין און שמעקט מיט זיין נאז. אלץ וואס זיין נאז שמעקט איז ריח פון געפרעגלטע ציבעלעס און פלייש. עס דערמאנט אים אן א געשמאק מאלצייט. שוין א לאנגע צייט האט ער נישט געהאט קיין איין גוט מאלצייט. דאס ווייב זיינס טרייבט אים פון שטוב. זי דראהט אינגאנצן אים נישט אריינצולאזן אין שטוב אויב ער וועט נישט ברענגען א גאנצע וואך פיידע. זיין ווייב האט דאס גליק וואס זי טראגט א קינד אין איר בויך. ביים רויטן וואלט זי נישט אפגעקומען מיטן שווייגן ווען נישט דאס קינד אין בויך. זאל זי נאר איבערקומען וועט ער מיט איר זיך אפרעכענען. דערווייל קומט שוין צו נאך א פרעסער, און דזשעיקאבס איז אין דער ערד מיט די ביינער, אט האסטו דיר א באס. אלץ איז א באס אין אמעריקע, מען קען ביי אים נישט פארדינען אויף צום לעבן. אי ער איז אליין אין דער ערד, אי זיינע ארבעטער ליגן אין דער ערד, אוי, ווען גאט העלפט אים עפעס א גוטן שאפ וואו ער זאל קענען פארדינען אזוינע ריכטיגע וועידזשעס, ערשט דעמאלט וואלט זיין ווייב באקומען רעספעקט פאר אים, אה בוי וואלט זי געהאט רעספעקט, און פלוצלונג ווי דער רויטער שטייט אזוי אין דער פרעמדן הויז און טראכט, עפנט זיך איינע פון די טירן און עס קומט ארויס דעיוו. אויף דער מינוט בלייבן ביידע אי דער, אי דער רויטער אי דעיוו אזוי ווי פארשטיינערטע. דערנאך קומען זיי ביידע צו זיך, און דעיוו וויל זיך שוין אומקערן צוריק אין שטוב אריין אן אומדערקענטער. אבער דער רויטער לויפט מיט איין שפרונג צו צו דעיוון און כאפט אים אן ביי דער האנט, דעיוו! דעיווקע! דעיוועלע! וואס טוסטו דא? שרייט דער רויטער און פאנפעט אביסל מיט דער נאז, וואס עס מאכט דעם איינדרוק אז ער איז ברוגז און רעדט מיט כעס. און וואס צו אל די רוחות טוסטו דא? איך זוך מיינס א לאנדסמאן. און איך בין געווען מיט א וויזיט ביי מיין שוועסטער, זי וואוינט דא. אין מיטן טאג א וויזיט קרימט זיך דער רויטער וואזשע דו ארבעסט אויך נישט? וואס דען איך ארבעט? א כאלערע אין דזשעיקאבסן איך האב נישט קיין ארבעט ער גייט א גאנג ווער? דיין דזשעיקאבס מיין דזשעיקאבס וועדליק דו האסט זיך אוועקגעלייגט פון זיינעטוועגן איצט איז ער שוין נישט מיינער טרייסלט זיך דעיוו די הויזן מיט איין האנט וואזשע מאכסטו? אט גארניט, ענטפערט דעיוו און נעמט אן דאס הענטל פון דער טיר. בעג יור פארדאן, איך גיי אריין צוריק צו מיין שוועסטער. גודביי. דער רויטער איז געבליבן אליין פון יענער זייט טיר. ער האט אויסגעשטרעקט דעם מיטלסטן פינגער פון זיין האנט און צוגעלייגט צו זיין נאז. עפעס האט אים אנגעהויבן קלאר צו ווערן. ער איז גיך אראפ מיט די טרעפ און איז געגאנגען איבער די גאסן און זיך אלע וויילע אפגעשטעלט און זיך צעלאכט אויף א קול צו זיך אליין. פרעמדע פארבייגייער האבן אים אנגעקוקט ווי מען קוקט אויף א משוגענעם. אבער דער רויטער איז שוין גארנישט געווען משוגע, ער האט זיך נישט געקאנט איינהאלטן נישט צו לאכן. אזא מין אידייע! ער איז שוין צום צווייטן טאָג געשטאַנען נישט ווייט פֿון יענעם הויז און געהיט. ער האָט געזען דזשייקאָבסן דאָרט אַרײַנגיין אַ פּאָר מאָל, און אַפֿילו דעיוו אַליין איז אַראָפּגעלאָפֿן, נאָך דעם ווי דזשייקאָבס איז אַוועק פֿון יענעם הויז און געטראָגן אַ פּעקל. דער רויטער איז אים נאָכגעגאַנגען. דעיוו טראָגט דאָס פּעקל, און דער רויטער גייט הינטער אים פֿון ווײַטן. אויף ראדגער סטריט איז דעיוו אריין אין א טיר. דער רויטער האט שוין מורא געהאט נאכצוגיין דעיוון אין הויז אריין, מען קען נאך אים צוברעכן די ביינער. איז ער געשטאנען ביז דעיוו איז צוריק אראפגעקומען מיט א פעקל. דאס מאל האט דעיוו געטראגן א גרעסערן פאק. עס איז דעם רויטן עפעס קלאר געווארן. ער איז אוועק אין שאפ און דערציילט סעמען דעם הויכן. עס איז געווארען א טומעל אין שאפ, סעם דער הויכער האט צונויפגענומען אלע זיינע ארבעטער, זיין גאנצע טשערעדע, און איז געגאנגען א קוק טאן צו עס איז דא אמת אין דעם וואס דער רויטער האט דערציילט. סעם איז געגאנגען פאראויס און נאך אים זענען נאכגעגאנגען אלע ארבעטער. איבער דער גאס האבן זיך מענטשען אפגעשטעלט און געוואלט וויסען וואס דאס איז, פארוואס גייען אזויפיל מענטשען אין איין בונד? און וואוהין גייט מען, און וואס האט געטראפן, אבער עס איז נישט געווען קיין צייט צו בלייבן שטיין און דערציילן. אויף ראדגער סטריט איז סעם געבליבן שטיין ביי דעם הויז וואו דער רויטער האט אנגעוויזן, אט דא איז עס. חברה, ליסען, האט סעם געקאמאנדעוועט, מיר וועלן אלע אינאיינעם אריינגיין און א קוק טאן, גייט אלע נאך הינטער מיר. א איד מיט געקרייזלטע פאות ווי צוויי פראפנציערס און מיט א שווארצן קאפעלוש אויף זיין קאפ און אין די הוילע ארבל, איז געקומען ארויס אקעגן דער גאנצער חברה און האט זיך געשטעלט מיט ביידע הענט צעשפרייט אין דער ברייט פון דער אפענע טיר. וועמען דארפט איר? איך בין דזשעניטאר, זאנצט לאז איך נישט דערינען. נאר סעם האט דעם דאזיגן איד געטאן א וויש אפ מיט איין האנט און דער איד איז שיער נישט געפאלן. דער איד האט געשאלטן סעם דעם הויכן אז עס זאל אים אפדארן פיס און הענט און אז ער וועט באלד ברענגען א פאליצמאן. דערווייל איז סעם מיט זיין חברה אריין אין קארידאר פון הויז און אויך ארויף מיט די טרעפ. דער טומל וואס איז געווארן פון אזויפיל פיס איבער די טרעפ האט ארויסגעבראכט אלע איינוואוינער פון די טירן. ווער ארבעט דא העמדער ביי זיך אין די רומס? האט סעם געפרעגט ביי די מענטשן וואס זענען געשטאנען אין די אפענע טירן, און דערווייל האט סעם געהייסן זיין חברה אז זיי זאלן אריינגיין אין די שטיבער אינעווייניג און זוכן. און מען האט געפונען. עס איז געזעסן א גאנץ הויזגעזינד און געארבעט העמדער. אינדערמיט פון שטוב איז געשטאנען א ניימאשין, דאס גלאטע אפגעבליאקירטע קעפל פון מאשין האט אויסגעקוקט ווי א קליין פערדל וואס שטייט אינמיטן שטוב. א קליין פערדל מיט א דין העלזעלע. די מענטשן ארום זענען געשטאנען געקוקט אויף דעם קליינעם פערדעלע און געוואלט זען עפעס א חכמה'לע דערפון. איינער פון סעם'ס חברה האט געטון א בריק מיטן פוס אויף דעם קליינעם פערדעלע, אן קיין שום שאדן, האט סעם געטון א געשריי, דאס איז ארעם געלט! ארעם בלוט! און סעם האט זיך אומגעקערט מיטן פנים צו דעם באלעבאס פון הויז, וועלכער איז געשטאנען ביי דער זייט א דערשראקענער, מיסטער, ווער ברענגט אייך אהער ארבעט? איך וועל ענטפערן, מישט זיך אריין דעם איד'ס ווייב, מיין מאן איז א שוואכער און ווייסט נישט וואס צו ענטפערן. נו, ענטפערט, שמייכלט סעם פון דעם, מסתם וואס דער אידענעס מאן איז א שוואכער מענטש און קען נישט ענטפערן. ווער ברענגט אייך אהער ארבעט? א יונגערמאן. ווי אזוי הייסט ער? דעיוו. און ווער נאך קומט אהער ארויף צו אייך? ווייטער קיינער נישט. איר זײַט זיכער? געװיס! דאַטס אָל! הײבט סעם אױף זײַן האַנט אין דער הײך. איצט װעלן מיר אײַך לאָזן צו רו. מיר זײַנען אַרבעטער און מיר זײַנען אַלע טאַטעס פֿון קינדער, אָבער דעיװן װעלן מיר אַרױסלאָזן די קישקעס. חבֿרה, קומט! עס האָט זיך געהערט דאָס קלאַפּן פֿון אַ סך פֿיס איבער די טרעפּ, דערנאָך איז װידער שטיל געװאָרן. אזא שטילקייט שרעקט מער ווי דאס גרעסטע געוואלד געשריי. ביים איד אין שטוב איז געווען א שטארק געפאלנקייט. עס איז זיי דא אין אמעריקע נישט אויסגעקומען צו ליידן אזא בושה אז מען זאל זיי באפאלן אינמיטן העלן טאג גאר אן א פארוואס. און דא קומט קיינער נישט אריין פון די שכנים, אפילו איינער נישט מיט וועמען מען זאל זיך קענען האלטן אן עצה. עס האט זיך געפילט אין שטוב אז ס'איז עפעס א גרויס אומגליק אראפגעפאלן אויף די מענטשן, דאס מאשינדל איז געשטאנען מיטן פאלירטן קעפל אינמיטן שטוב, א שטיק לייוונט איז געווען ביי די מאשין אין מויל, און די מאמע פון הויז האט עטליכע מאל געפרואווט זיך זעצן צו דער ארבעט און נישט געקאנט. און דער טאַטע האָט געקוקט דורך דעם פֿענצטער. אַקעגן איז געשטאַנען אַ גרױע װאַנט מיט פֿלעקן. די ערד איז ערגעץ געװען זײער טיף, און דער הימל איז ערגעץ געװען זײער הױך. און דאָרט װעט מען באַלד כאַפּן אַ מענטש און מע װעט אים אַרױסלאָזן די קישקעס. װי אַזױ קען מען דאָ ראַטעװען אַ מענטש? װוּהין לױפֿט מען ערגעץ? אָט דאַכט זיך שרײַט שױן דער מענטש נישט מיט זײַנע קולות, שאַ! ווער שרייט? פרעגט איבער דער טאטע. מען שרייט? פרעגט איבער די מאמע. דאכט זיך מען שרייט. עס איז שטיל א מינוט, אלע האלטן איין זייער אטעם. עס דאכט זיך דיר. וואס איז דא געווען? פרעגט דער טאטע. איך זאל אזוי וויסן פון בייז? ענטפערט די מאמע. דו פארשטייסט? פון וואנעט זאל איך? וואס האבן זיי געוואלט דא? אז עס איז א פרעמד ארט, טרייסט די מאמע.

אַלע אין שטוב לױפֿן צו דער פֿאַרמאַכטער טיר. זײ עפֿענען נישט די טיר. זײ שטײען אין אַ בינטל בײַ דער פֿאַרמאַכטער טיר און טוליען זיך אַזױ, װי בלינדע קעצעלעך אײנס אין דאָס אַנדערע. אין גאַס האָבן סעמס חבֿרה געכאַפּט דעװן. דעװ האָט זיך געװאָלט אַרױסרײַסן פֿון זײ און אַפֿילו איבערגעריסן די אַרבל פֿון זײַן ראָק, אָבער עס איז אים נישט געגאַנגען. די גאַנצע גאַס איז געװען שװאַרץ מיט מענטשן. אייניקע האבן געשריגן אז מען האט געכאפט א קעשענע גנב, אנדערע האבן געשריגן אז דא האט מען געכאפט א לאנדסמאן וואס איז אנטלאפן פון זיין ווייב. אין דער לופטן איז געשטאנען דאס זשומע פון אסאך געשרייען, הענט האבן זיך געהויבן אין דער לופטן, און פון דעם וואס יעדער איינער האט זיך געוואלט צושטופן נענטער, איז געווען א גרויס געדראנג, און עס האט אויסגעוויזן אז איינער וויל אריבערקריכן דעם אנדערן. עס האָט זיך דערהערט דאָס אָפּהילכן פֿון אַ שווערן קלאַפּ. דאָס האָט סעם געגעבן דעיווין אַ טראַסק איבער דעם קאָפּ. דעיוו האָט זיך פֿון דעם קלאַפּ באַלד געוואָלט אַנידערלייגן אויף דער ערד, אָבער עס איז נישט געווען גענוג אָרט דאָס צו טאָן. איז דעיוו געבליבן אַזוי הענגען אין דער לופֿטן אויף די פּלייצעס פֿון אַנדערע מענטשן. דער צווייטער קלאַפּ האָט דעיווין אָפּגעמינטערט. וואס טוט א בעסטערד אט דא אין ראטקע סטריט? האט סעם געשריגן און דעיוון דערביי געטאן א פאר פאר מיט א קולאק אין מויל אריין. עפן אים דעם קאפ! וואס איז דא? וואס האט ער געטאן? נעמט אים מיט אין שאפ אריין! אין שאפ אריין! רופט א פאליסמאן! אט גייט ער שוין! דעיוו איז שוין געהאנגען ביי אסאך מענטשן אויף די הענט, בלוט האט געגאסן פון זיין נאז, אויגן און מויל, זיינע האר פון קאפ זענען געווען צעשויבערט און אלץ וואס אויף אים, פון דעם ראק ביז צום קאלנער פון העמד, איז געווען צוריסן און איינגעטונקען אין בלוט. סעם דער הויכער און זיין חברה האבן זיך אויסגעמישט צווישן עולם און זענען אנטרונען געווארן. זיי זענען דערנאך געקומען אין שאפ אריין און גראד געטראפן דזשעיקאבסן אין שאפ. דזשעיקאבס איז געשטאנען און געשמועסט מיט מאנעסן און איסאקן. מאנעס מיט איסאקן זענען געווען די איינציגע וואס זענען געבליבן אין שאפ. און דזשעיקאבס האט גארנישט געוואוסט וואס דא קומט אן אויף זיין קאפ. די ארבעטער, אונטער דער קאמאנדע פון סעם דעם הויכן, זענען אריין אין שאפ, ווי א שטארקער ווינט רייסט זיך אריין אומגעריכט דורך אן אפן פענסטער. מיר ווילן ארבעט! אדער ארבעט אדער סטרייק! סטרייק! האט סעם געקלאפט מיט זיין שווערער האנט אויף דעם טיש מיט אזא קראפט אז אלץ וואס איז געשטאנען אויף דעם טיש איז פון דעם קלאפ אראפגעשפרונגען. איסאק האט זיך איבערגעקוקט מיט זיין זיידן מאנעס און זיין פנים האט זיך באלד אנגעצונדן מיט אויפרעגונג. וואס האב איך דיר געזאגט?